שטייט דא, ויאמר השם אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, און ס'שטייט דא אין קאפיטל י ב אין פרשת לך לך פסוק ט' ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה, ער איז געפארן אויף דרום, איז רש י זאגט אין פסוק ט' וכל מסעיו איז געווען הנגבה, אויף דרום זייט, פארוואס ללכת לדרומו של ארץ ישראל והיא לצד ירושלים, איז ווייל די פשט דערפון איז אז ארץ ישראל שטייט אויף דרום זייט פון מצרים. יעצט אין פרשת שלח אין במדבר י ג איז דא א פסוק וישלח אותו משה לסור את ארץ כנען ויאמר אליהם עלי זה בנגב גייטס ארויף דא בנגב איז רש י זאגט כי הוא הפסולת של ארץ ישראל שכן דרך התגר מרן את הפסולת תחילה ואחר כך מרן את השבח קיצור מזאל גיין אויף נגב. יעצט, כ'האב ענק שוין דערציילט אמאל, ס'ווערט געברענגט אין כתבי ארי אין די מעשה'ס פון ארי הקדוש אז ער האט אמאל געשלאפן שבת נאכמיטאג, און ער האט געהאלטן אינמיטן רעדן, רבי חיים וויטאל האט זיך צוגעבויגן צו הערן וואס ער רעדט, און ער האט נישט געקענט הערן, ווען דער ארי הקדוש האט זיך אויפגעוועקט האט ער געזאגט, רבי כ'האב געזען האסט עפעס גערעדט, כ'האב נישט פארשטאנען וואס, אפשר קענסטו מיר זאגן וואס? זאגט אים, האט מען מגלה געווען פון הימל אכציג פשטים פארוואס משה רבינו האט זיי געזאגט עלו זה בנגב אז זאלן גיין, דא אויף נגב איז. האט אים רבי חיים וויטאל. געפרעגט אפשר קען מיר דער רבי מגלה זיין די פשטים, זאגט ער דעם ערשטן פשט אליינס ווען איך זאל דיר וועלן מגלה זיין דארף עס דויערן אכציג יאר, דאס טייטש ער האט באקומען דעמאלטס תורה פון זעקס הונדערט און פערציג יאר לאנג, איי ווי אזוי קען מען דאס באווייזן, האט דער ארי הקדוש מסביר געווען אז אין חלום קען מען זען אסאך מאל, א מענטש חלומ'ט ער קען זען אסאך מער ווי די זאך אליינס דויערט. יעצט אין ספרא דצניעותא איז דא ער דער רבי יצחק שקלאף דאס איז געווען א תלמיד פונעם ווילנער גאון ברענגט ער דארט אין די הקדמה אז איין טאג איז געווען דער ווילנער גאון זייער טרויריג ס'איז געווען סוכות אינדערפרי האבן די תלמידים אים געפרעגט פארוואס איז דער רבי אזוי טרויריג האט ער געזאגט ווייל מען האט מיר מגלה געווען אין הימל. צוויי טויזנט צוויי הונדערט פשטים פארוואס עלו זה בנגב, און אזוי ווי דער גאון האלט דאך אז פאר מען מאכט נישט קיין ברכה ברכת התורה טאר מען אפילו נישט מהרהר זיין בדברי תורה, ביז כ'האב מיר געוואשן די הענט האב איך אלעס פארגעסן. האט גרויס חלישות הדעת. וואס איז געווען צום סוף? אז נאכן וואשן זיך די הענט און געזאגט ברכת התורה זענען די אלע זאכן צוריקגעקומען צו אים ווייל דאס איז הויכע בחינות, דאס איז געוואלדיגע השגות. און ממילא אז ער האט געזאגט ברכת התורה, האט ער, איז אים צוריק געקומען די אלע זאכן, מ'האט אים עס צוריק געגעבן פון הימל, האט ער אויפגעהערט צו זיין בעצבות. יעצט דער עלו זה בנגב אין פרשת שלח אין פסוק י ז קאפיטל י ג פסוק י ז איז די זעלבע ווי ס'שטייט אין פרשת לך לך, אין קאפיטל י ב פסוק ט', ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה, יעצט עס שטייט הרוצה להחכים ידרים, דרום, דאס איז נגב, אבער אין דעם איז דא נאך זייער אסאך סודות, איך מיין איך גיי נישט אריין דא יעצט אין די אלע סודות, אבער למעשה דער נגב האט צו טון מיט א גרויסע זאך. יעצט. אויס. מען קען זאגן על פי פשטות, אזוי ווי אברהם אבינו איז דאך שפעטער באגראבן געווארן אין די מערת המכפילה, און ער איז געגאנגען הנגבה, דאס איז געווען אויף דרום זייט, די מערת המכפילה שטייט אויף דרום זייט פון ווי אברהם אבינו איז געגאנגען, ווייל ער איז דאך געגאנגען דרום לצד ארץ ישראל און לצד ירושלים, איז במילא איז דאס איז געווען די זאך וואס ס'איז געווען א חלק פון אברהם אבינו'ס געגייעכטס. יעצט, איך וואלט געוואלט קודם אביסל רעדן פון א הלכה און נאכדעם צוקומען וועגן די מערת המכפילה. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך אבן עזר, סימן כ"ג, ער רעדט וועגן איסור הוצאת זרע לבטלה ודברים המביאים לכך ובו ז' סעיפים. איז איינע פון די סעיפן איז. סעיף ג, אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת, או יביא עצמו לידי הרהור, מ'טאר זיך נישט מקשה זיין לדעת. אלא אם יבא לו הרהור, איז יסיע לבו, זאל ער אוועקבייגן זיין הארץ מדברי הבאי פון די שטותים לדברי תורה, שהיא אילת אהבים ויעלת חן. לפיכך זאגט דער מחבר, אסור לאדם לישון על עורפו, טאר נישט שלאפן אויפן רוקן, ופניו למעלה, ווייל דעמאלטס קומט מען צו צו א קישוי איבער גרינג, עד שיטה מעט, ער זאל זיך אביסל בייגן כדי שלא יבוא לידי קישוי. נאכדעם איז דא זייער א וויכטיגע זאך ולא יסתכל בבהמה וחיה ועוף בשעה שמזדקקין זכר לנקבה עס איז א זאך וואס ביי אונז איז דא פיל מיט הינט און מיט אלעם מען קען עס זעהן כסדר ווי די הינט טוען דאס און איך זעה אסאך מאל ווי בחורים שטייען און קוקן ווייל עפעס ווייסן זיי דאך און איך זאג זיי בחורים ס'שטייט אין שולחן ערוך אז מ'טאר נישט גייטס ווייטער, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס דער עולם לערנט נישט אין חדר, ווייל די רבי האט מורא צו רעדן דערפון, ווייל מ'וועט זאגן ער איז א חזיר, איי, שטייט אין שולחן ערוך, די תורה הקדושה האט עס געשריבן, ס'איז א וויכטיגע זאך, מ'דארף יא לערנען דערפון, מ'דארף יא רעדן דערפון. יעצט, ס'דא אין מסכת עבודה זרה דף כ' עמוד א', אין ערשטן פרק לפני אידיהן שטייט אזוי. שטייט אין פסוק אין דברים קפיטל ז' לא תחנם, איז דרשנט די גמרא לא תתן להם חניה בקרקע, מען זאל נישט געגעבן קיין חניה בקרקע, אזוי ווי דא איז דא יעצט א פראטעסט, גייט זיין א גרויסע פראטעסט וואס איינער האט פארקויפט פאר די ארטיסטן האט ער פארקויפט אין ווילימסבורג א דירה, א גאנץ בילדינג הער איך. למעשה איך האלט מ'זאל כאפן דאס געלט און לויפן, איך בין נישט קיין חסיד צו גיין פראטעסטירן, דער אייבערשטער געבט דיר פיין געלט, ווייל צוויי דריי יאר ארום עט זיין אזוי אויסגעשפילט די געגענט אז דו שוין נישט קריגן קיין פרייז אויך נישט. עניוועי, נאכדעם זאגט די גמרא אז מ'טאר זיי נישט געבן קיין מתנות, איי מ'געבט פאר יעדן גוי מתנה א בענקער צו כדומה, עס קומט דאך חגאות. דאס איז פשוט ווייל ווען נישט העט ער דיר נישט געבן נאכדעם די אלע זאכן וואס דו דארפסט פון אים האבן, סא סאיז נישט די פשט אז דו געסט אים א מתנת חינם, נאר די איינציגע זאך וואס מען דארף וואטשן איז אז מען זאל עס נישט געבן פאר זייערע חגאות ווייל דעמאלטס איז עס א ערנסטע שאלה אין די הלכה. יעצט זאגט די גמרא דבר אחר, נאך א פשט, וואס הייסט לא תחנם לא תתן להם חן, זאלסט נישט זאגן זענען שיין, א שיינע גויטע, שי'ס סאטש ע ביוטעפול לעדי, דאס זאלסטו נישט טון. יעצט, מסייע ליה לרב, צו זיין א ראיה צו רב, דאמר רב, רב זאגט אסור לאדם שיאמר. כמה נאה גוי זה, א מענטש טאר נישט זאגן ווי שיין איז דער גוי. מיתיבי, כ'על דיך א קשיא פרעגן, זאגט די גמרא, מ'האמיר געלערנט מעשה ברבי שמעון בן גמליאל שהיה על גבי מעלה בהר הבית, ער איז געווען אויפן שטאק אין הר הבית וראה און ער האט געזען עבודת כוכבים אחת נאה ביותר, ער האט געזען זייער א שיינע גויטע, אמר האט ער געזאגט, א פסוק מה רבו מעשיך השם. דערציילט די גמרא נאך א מעשה ואף רבי עקיבא ראה אשת טורנוסרופוס הרשע דאס איז דער אשת טורנוסרופוס ער האט חרוב געמאכט דאס בית המקדש און די סוף איז געווען אז ער געהאט א פרוי וואס זי האט זיך מגייר געווען און זי האט אויסגעהאלטן זי געווען זייער רייך און זי האט גאר אויסגעהאלטן רבי עקיבא'ס ישיבה פון די פיר און צוואנציג טויזנט תלמידים איז זאגט די גמרא ווען ער האט געזען די אשת טורנוסרופוס איז רק האט ער געשפיגן פוי! שחק האט געלאכט, ובכה האט געוויינט, ער האט געמאכט דריי אימאושענס, געשפיגן, געלאכט און געוויינט. זאגט די גמרא רק, ער האט געשפיגן, שהיתה באה מטיפה סרוחה, ווייל זי קומט פון א טיפה סרוחה, ווייל די צדיק האט נישט געקוקט אויף די גשמיות, ער האט געקוקט פע, ס'איז א עקל, זעלבע ברענגט דער אבות דרבי נתן, אז רבי עקיבא איז געווען אמאל אויף א פלאץ, און א מטרונית האט אים אריינגעשיקט דריי גרויסע שיינע הערליכע זונות, און א גאנצע נאכט האט ער זיי נישט אנגערירט, האט זי אים געלאזט רופן דעם נעקסטן טאג און געפרעגט וואס דו ביסט סופער יומען? האט ער געזאגט פע א גאנצע נאכט האט עס געשטינקט פון די שקצים ורמסים וואס זיי עסן, א צדיק האט אן אנדערן קוק אויף יעדע זאך, עניוועי איז געשפיגן האט ער ווייל זי קומט פון א טיפה סרוחה. שחק, ער האט געלאכט, עתידה דמתגיירא, אז ער האט זיך, ער האט געזען אז זי וועט זיך מגייר זיין, ונסיב לה, און ער האט טאקע חתונה געהאט מיט איר, און זי האט אים אויסגעהאלטן די גרויסע ישיבה, און די געלט וואס זי האט געהאט פון איר מאן, און איר מאן איז געשטארבן, דער טורנוסרופוס. בקיצור, און בכה, פארוואס האט ער געוויינט, דהאי שופרא בלי ארעא, די שיינקייט גייט איינזינקען אין די ערד, אזא שיין ווייבל, אזא שיין מיידל, זאל די ערד. געלייגט, ווי מען זאגט, צוגרונד לייגן, אויפעסן. יעצט לכאורה איז דאך דא א קשיא. רב האלט אז מען טאר נישט זאגן ווי שיין די גויטע איז, און דא זעהסטו דאך רבי שמעון בן גמליאל און רבי עקיבא האט יא געזאגט אויף א גויטע ווי שיין זי איז. ענטפערט די גמרא, רב אודויי דקא מודה, ער לויבט דעם אייבערשטן, נישט אז ער זאגט פאר די גויטע דו ביסט שיין, נאר ער לויבט דעם אייבערשטן אז ער האט געמאכט שיינע מענטשן אויף די וועלט, ווייל דאמר מר, הרואה בריות טובות, אומר ברוך שככה ברא בעולמו. שוין, איז א חילוק צו מען זאגט פאר איר אין פנים צו מען זאגט סתם פארן אייבערשטן א לויב אז אז ער האט שיינע מענטשן באשאפן. יעצט פרעגט די גמרא אויפן גאנצן יסוד, פרעגט די גמרא א מורא'דיגע קשיא, להסתכלות מי שרי, מעג מען דען קוקן? מיתיבי, וואו האמיר געלערנט ונשמרת מכל דבר רע? שטייט אין פסוק זאלסטו געהיטן ווערן מכל דבר רע, דאס איז אין דברים כ"ג, שלא יסתכל אדם באישה נאה, א מענטש זאל נישט קוקן אויף א שיינע פרוי ואפילו פנויה. באשת איש טאר ער נישט קוקן אויף א פארהייראטע פרוי אפילו מכוערת, אפילו זי איז א מיאוסע, און ער טאר אויך נישט קוקן ולא בבגדי צבע של אישה ולא בחמור ולא בחמורה, ער טאר נישט קוקן אויף א חמור און א חמורה, ווייל דאס איז טמא'נע בהמות, ולא בחזיר ולא בחזירה ולא בעופות בזמן שנזקקין זה לזה, עופות ווען זיי טוען זיך באהעפטן איינער צום צווייטן. ואפילו מלא עיניים כמלאך המוות, אפילו ווען איינער האט אזויפיל אויגן וויפיל דער מלאך המוות. יעצט דערציילט די גמרא וואס איז מיט מלאך המוות, אמרו עליו על מלאך המוות שכולו מלא עיניים, דער מלאך המוות איז איין שטיק מיט אויגן, אסאך אויגן, איז בשעת פטירתו של חולה, ווען א מענטש איז קראנק און ער האלט ביים שטארבן, עומד מעל מראשיו, שטייט ער העכער דעם קאפ פונעם חולה, וחרבו שלופה בידו און ער האט אויסגעשטרעקט א שווערד, וטיפות של מרה תלויה בו און ער האט אזא טראפ, א ביטערן טראפן. כיוון שחולה רואה אותו, ווען דער חולה זעט אים מזדעזע, געט ער א ציטער, ופותח פיו און ער עפענט זיין מויל, וזורקה לתוך פיו און דער מלאך המוות ווארפט אריין דעם ביטערן טראפ אין מויל, און ממנה מת, פון דעם שטארבט ער, און ממנה מסריח, און פון דעם ווערט ער נאכדעם פארשטינקען, און ממנה פניו מוריקות, פון דעם ווערט אים נאכדעם דער פנים אזוי גרין, איז ממילא איז דאך שווער א קשיא, איז אפילו איינער וואס איז פול מיט אויגן ווי דער מלאך המוות, טוט אים דער אייבערשטער נישט מוחל זיין, אויב ער קוק. קוקט אויף א פרוי אדער ער קוקט אויף די בהמות חיות ועופות ווען זיי באהעפטן זיך, און אפילו אויף די טמא'נע בהמות און חיות אפילו ווען זיי באהעפטן זיך נישט, נו זעסטו דאך אז מען טאר נישט קוקן, איז דאך א שווערע א גרויסע קשיא וויאזוי, קודם כל וויאזוי האט רבי עקיבא געקענט קוקן און נאכדעם וויאזוי האט רבי שמעון בן גמליאל געקענט קוקן, און נאכדעם איז נאך מער שווער ס'איז גאר דא א ברכה הרואה בריות טובות אומר ברוך שככה ברא בעולמו. א מורא'דיגע קשיא וואס דא גייט פאר, ענטפערט די גמרא קרן זווית הוה, ס'איז געווען א קרן זווית, דאס טייטש אזוי אז ס'איז דא ווי מ'גייט אריין פון איין מבוי צום צווייטן, פון דאס מיינט פון איין געסל צום צווייטן, דארטן מוז מען קוקן, און דארטן איז געשען אז זיי האבן זיך באגעגנט, ווייל מ'קען נישט אנדערש וואקן. עס קומט יעצט אויס לויט די גמרא אויב מען זעט איינע פון די עריות וואס מיר האבן פריער געזאגט אז מען טאר נישט קוקן איז דארף ער זיך אדער צומאכן די אויגן טאמער זעט ער ממש די ערווה די עריות פאר זיך אדער טאמער איז נישט ממש פאר זיך נאר ס'איז ווי מען זאגט ער דארף גיין פון א געסל צום צווייטן ער זאל נישט אריינבאמפן און אריינקלאפן דעמאלטס מוז ער זיך ווי מען זאגט אוועקקוקן אויף אן אנדערע זייט, קומט אויס ס'איז דא צוויי וועגן, אדער אוועקצוקוקן אויף אן אנדערע זייט, דאס איז ווען ס'איז נישט מעגליך מ'זאל צומאכן די אויגן, און טאמער ווי מ'זאגט ס'איז מעגליך זיך צוצומאכן די אויגן, איז יעצום עיניו דארף ער זיך צומאכן די אויגן, אזוי זאגט רש"י, מסכת עבודה זרה, דף כ' עמוד ב', דיבור המתחיל קרן זווית. האמער שוין דא די סוגיא גאנץ שיין ארויס, יעצט עמיר צוגיין ווייטער. יעצט, ס'איז דא א גמרא מסכת יומא דף נ"ד עמוד א, זאגט די גמרא אזוי, אמר רב קטינא האט רב קטינא געזאגט בשעה אין די צייט שהיו ישראל עולים לרגל, אז מ'איז געגאנגען עולה לרגל זיין, מגללים להם את הפרוכת האט מען אויפגעדעקט דעם פרוכת, פונעם ארון קודש וואס איז געווען אין קדשי קדשים, און מראה להם און מ'האט זיי געוויזן את הכרובים די כרובים שהיו מעורים זה בזה, וואס טייטש שהיו מעורים זענען געווען באהאפטן איינער אין צווייטן כאטשיג זיי זענען געווען געמאכט פון גאלד זיי האבן זיך געהאט זיי האבן זיך באהאפטן איינער צום צווייטן. ואומרין להם און מ'האט געזאגט פאר די אידן ראו קוקטס חיבתכם ענקער ליבשאפט לפני המקום פארן אייבערשטן כחיבת זכר ונקבה. די כרובים זענען געווען באהאפטן איינער צום אנדערן, אזוי זאגט רש"י, מדובקים זה בזה ואוחזין און זיי האבן זיך אנגעכאפט ומחבקין און זיי האבן זיך ארומגעהאלדזט זה את זה כזכר אזוי ווי א זכר החובק את הנקבה. זכר כאפט ארום די נקבה. יעצט זעהט זיך אויס פון דא פון די רש"י אז די. אמת'ע וועג פון ליבשאפט צווישן א מאן און א פרוי איז אז דער זכר כאפט ארום די נקבה, דאס טייטש אזוי אז דער זכר איז ווי מ'זאגט דער גאנצער באלעבאס און ער נעמט ארום די נקבה, זי איז סעקאנד קלעס קוואליטי, איז ער נעמט איר ארום. שוין, אזוי ווייזט אויס דא אין די גמרא מסכת יומא. יעצט עמיר גיין צו נאך א גמרא, די גמרא איז אין חזקת הבתים, דף נ"ז, עמוד א', דארטן רעדט ער אין די משנה, אלו דברים שיש להם חזקה ואלו דברים שאין להם חזקה, היה מעמיד בהמה בחצר, אדער תנור און ריחים וכירים, אדער מגדל תרנגולים, אדער ונותן זבלו בחצר, אינה חזקה, פארוואס ווייל שותפים. זענען נישט אזוי מקפיד אז איינער לייגט דארטן עפעס אביסל שמוץ, צו ער פארקויפט דארטן אביסל תרנגולים, אז מען זאל מוחה זיין, איז אפילו ער האט עס געטוהן דריי יאר, הייסט עס נישט קיין חזקה. טאמער איז ער געגאנגען און האט אבער געלייגט א וואנט ארום די שמוץ צו די בהמות צו כדומה, דעמאלטס הייסט עס אז ס'איז יא א חזקה, פארוואס? ווייל א מענטש וואלט נישט איינגעגאנגען אויף צו לאזן יענעם האלטן שמוץ צו מאכן א פענץ ארום דעם, אן א דעם וואס ס'זאל נישט זיין יענעמ'ס. און די גמרא זעצט אויך איין אז ס'שמועסט זיך אין די בעק פון הויז נישט פון די פראנט, ווייל אין די פראנט וועט קיינער עס נישט צולאזן, אין די בעק וואלט מען עס יא צוגעלאזט, און ס'ווענדט זיך אויכעט צו ער האט געמאכט א פענץ צו ער האט נישט געמאכט א פענץ. יעצט, ס'דא א גמרא ווייטער, זאגט די גמרא, אמר רבי יוחנן משום רב בנאה, ס'איז געווען אן אמורא וואס האט געהייסן רב בנאה, מ'מען רעדן אביסל יעצט פון אים, יעצט זאגט די גמרא, אמר רבי יוחנן משום רב בנאה, בכל שותפים מעכבים זה את זה, חוץ מן הכביסה. שותפים קענען אין הויף מעכב זיין אויף יעדע זאך, קען זאגן איך וויל נישט זאלסט דאס דא סטארן, דאס דא סטארן, חוץ איין זאך, כביסה, דאס ווען איינער מאכט א וועשעריי ביי זיך אין חצר קען מען נישט שטערן יענעם ער זאל עס אוועק נעמען, פארוואס? ווייל שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה, ס'איז נישט די סדר אז אידישע טעכטער זאלן זיך לאזן פארשעמען ביים וואשן, איז טייטש אזוי ווייל די גמרא זאגט אז ס'שטייט אין פסוק ועוצם עיניו מראות ברע א פסוק אין ישעיה קפיטל למד גימל איז אמר רבי חייא בר אבא זה שאינו מסתכל בנשים דאס רעדט מען איינער וואס ס'קוקט נישט אויף פרויען בשעה שעומדת על הכביסה ווען זי שטייט ביים וואשן די וועש יעצט איז רש"י מסביר וואס הייסט דאס דאס הייסט אזוי בשעת ווען א פרוי וואשט די וועש שתקנה לו חכמים שיעשה בחצר בעל כרחך של שותפו חברו. מען מוז מאכן בעל כרחך זאל זיך וואשן, מען זאל קענען וואשן די וועש, פארוואס שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות שצריכה לעמוד שם יחפות זי מוז שטיין בארפיסיג, ווייל זיי פלעגן אמאל וואשן די וועש ביים טייך, איר ווייסט א וואש מאשין האט געוויסע סייקלס, איינס איז ס'ווארפט אהער און אהין די וועש, דאס פלעגט מען טון ביים טייך, מען האט עס אריינגעלייגט, אין א זאק, און יעדעס מאל די כוואליע האט אים געגעבן א וואש האט עס אויסגעוואשן, און די פרוי האט דאך מורא געהאט ס'זאל נישט אוועקגיין אלע אירע וועש, פלעגט זי נעבעך שטיין אן א זאקן און ארויפגעצויגן דאס קלייד זאל קענען אריינגיין ביז אין וואסער אריין, ממילא האט זיך געמוזט אויפדעקן אירע פיס, און א פרוי וויל זיך נישט מבזה זיין יעדער זאל זי זען אז זי איז אזוי אויסגעטון. איז במילא קען מען צווינגען אז מען זאל מאכן ווי מען זאגט א וואסער אין חצר ווייל די פרויען זאלן זיך נישט פארשעמען. יעצט זאגט די גמרא אז ועוצם עיניו מראות ברע און די פסוק לויבט א מענטש וואס ער טוט זיך אוועק בייגן זיין אויגן פון צו זעהן שלעכטס, אמר רבי חייא בר אבא זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה.

זאגט די גמרא לעולם דליכא דרכא אחרינא, ס'איז נישט דא אן אנדערע וועג ואפילו הכי מיבעי ליה למינס נפשיה דארף ער זיך מינס זיין, איז רש"י מסביר וואס הייסט למינס נפשיה, להטות עיניו לצד אחר ער זאל זיך בייגן די אויג אויף אן אנדערן וועג, דאס איז וואס מ'לויבט אים אז ער איז א וואוילער מענטש אז ער איז עוצם עיניו מראות ברע. יעצט זאגט די גמרא נאך אפאר זאכן פון דעם רבי בנאה, אז מ'רעדט שוין פון רבי בנאה און פון רבי יוחנן, רעדט מען שוין נאך אפאר זאכן, בעא מיניה רבי יוחנן מרבי בנאה, חלוק של תלמיד חכם כיצד, אזוי זעט אויס א העמד פון א תלמיד חכם, כל שאין בשרו נח נראה מתחתיו, אז מ'קען נישט ארויסזען זיין לייב, טלית של תלמיד חכם כיצד, אזוי זעט אויס א טלית פון א תלמיד חכם, כל שאין חלוקו נראה מתחתיו, אז זיין העמד זעט זיך אויך נישט ארויס, ס'הייסט ער גייט מיט לאנגע קליידער. נאכדעם זאגט די גמרא שלחן של תלמיד חכם כיצד, שני שליש גדיל, ושליש גלוי, צוויי דריטל צוגעדעקט און א דריטל איז אויפגעדעקט, ועליו קערות וירק, יעצט זאגט די גמרא ווייטער ושל עם הארץ, וויאזוי זעהט עס אויס, דומה למדורה, זעהט אויס ווי א מדורה, עס איז ארומגענומען, אלע זאכן איז ארומגענומען, קדירות מקיפות אותה, און ס'איז פיל מיט די ברויט אלעס, בקיצור ס'איז אנגעלייגט, יעצט מטה של תלמיד חכם. כיצד אזוי זעט אויס א מטה של תלמיד חכם כל שאין תחתיה אלא סנדלין בימות החמה און מנעלין בימות הגשמים ושל עם הארץ אזוי זעהט אויס דומה לאוצר בלום יעצט איז רש"י דא מסביר אז שטייט אין מסכת פסחים אין דף קוף יוד בית עמוד א' אז מען עסט מען לייגט עסן אונטער א בעט אפילו ס'איז צוגעדעקט מיט א כלי ברזל איז א רוח רעה שורה אויף זיי. איז במילא דאס נישט קיין סטארעדזש פלעיס אונטער א בעט, ווייל אלעס איז א רוח רעה. אסאך מאל מען פארט מיטן פליגער, און א גוטע פלאץ זאלסט לייגן דיינע זאכן אין פראנט פון דיין סיעט, איז זייער אסאך מאל זיצט אן אנדערער דארט, און אז ער זיצט דארט און ער שלאפט, האסטו א פראבלעם מיט דיין עסן אויך, מען כאפט עס נאר נישט. אז דו ווילסט זאלסט עס לייגן אייביג אויבן אין די הייך. עניוועי, יעצט זאגט די גמרא ווייטער נאך א זאך פון די רבי בנאה, רבי בנאה האט אונז אויסגעלערנט צניעות, ביים טיש אונטערן בעט ווי אזוי ס'זאל אויסזען, און א העמד פון א תלמיד חכם און א קלייד פון א תלמיד חכם, יעצט זאגט די רבי בנאה הוה קא מציין מערתא, ער האט אויסגעצייכנט מערתא דצדיקי. ער פלעגט אויסצייכענען די מערות פון די צדיקים, פארוואס? כדי מען זאל נישט צוקומען צו טומאה, מען זאל וויסן וואו ס'איז דא א הייל, נישט אזוי ווי דער שייגעץ דער דוד שמידל טוט, אז ער זאגט אז ער איז מציין מערתא דצדיקי, ער סעיווט די אלע ביינער און ער געבט אבאכט, אה, אזא שקרן ער, זיי זענען די גרעסטע דיסטרויערס, יא. זיי צוברעכן אלע מערות נאר פאר געלט, און וויבאלד די מדינה האט אנגעהויבן צו זען אז פאר געלט מעג מען אלעס טון, זענען זיי געגאנגען, זיי האבן געמאכט מיט אים יד אחת אונז וועלן מיר דיר געבן דאס געלט, דו מאך אלעס אין ארדענונג, און ממילא וועלן מיר אונז נישט האבן קיין פראטעסט. בקיצור, משרד עתיקות. עניוועי, ער באקומט פון זיי גרויסע טשעקס, און אונז האבן מיר געזען קאפיס.

איז אזוי ווי רש"י זאגט דא אז ער איז געווען אן אדם גדול וחשוב, לפיכך ניתן לו רשות ליכנס לקברי צדיקים, אבל אחר לא, אן אנדערער טאר נישט דארט אריינגיין, אזוי ווי ס'שטייט אין מסכת חולין דף ז עמוד ב', גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, היה נכנס במערות ער פלעגט מען יא אריינלאזן און מודד מדת ארכן מבפנים ואחר כך מודד מבחוץ כנגדן, נאכדעם האט, קודם האט ער געמאסטן אינעווענדיג ווי גרויס ס'איז נאכדעם האט ער געמאכט אויבן א צייכן, ועושה שם. ציון ער האט געמאכט א ציון סיד פון קאלעך כדי להכיר מקום הטומאה ולא יבואו טהרות דרך כאן שלא יאהיל על הקבר. שוין. יעצט די גמרא אין מסכת חולין דף ז עמוד ב' רעדט אויך דארטן פון גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם ווייל אונז געפין מיר ביים קבר פון אלישע הנביא שטייט ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי. ער האט אנגערירט די ביינער פון אלישע'ן און ער האט אויפגעלעבט. איז יעצט ווען ווען אלישע האט געוואלט אויפלעבן די בן השונמית האט ער זיך געמוזט ארויפלייגן די אויגן אויף די אויגן, די נאז אויף די נאז, און דא האט מען נאר אנגערירט זיין קבר האט ער שוין אויפגעלעבט. סאו על כל פנים איז גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, זיי קענען מאכן תחיית המתים אפילו נאכן טויט אויכעט. עניוועי, יעצט מיר צו גיין ווייטער. איז ווען מען איז אנגעקומען צו די מערה פון אברהם אבינו'ן האט ער געפרעגט אליעזר'ן, האט ער געזעהן ער שטייט ביי די טיר, זאגט ער אים, וואס טוט יעצט אברהם אבינו, ווייל ער האט געוואלט אריין גיין אויסמעסטן דעם קבר, האט ער געזאגט, גאני בכנפה דשרה, אז אברהם אבינו ליגט אין צווישן די ארעם פון שרה, דאס טייטש אז נישט אז.

נו ס'איז אין מקרא יוצא מידי פשוטו. יעצט איז די מהר"ל איז מסביר א מורא'דיגע זאך. די מהר"ל איז מסביר אז דאס ווייזט דעם אחדות פון א קאפל נאכדעם וואס זיי שטארבן. דאס טייטש אזוי, אונז ווייס מיר, מען זאגט ביי שידוך ס'איז א זיווג מן השמים, די נשמות זענען געווען אינאיינעם אויבן, זענען זיך צוטיילט, זענען אראפגעקומען, און מען האט חתונה, מען ברענגט קינדער אויף די וועלט, און נאכדעם שטארבט מען. וואס געשעהט נאכן שטארבן? די זעלבע נשמה גייט צוריק יעצט.

זי איז נעבעך א פארשאלטן, זי איז ארור, זי איז פארשאלטן, דאס זי האט דם נדות וועגן די קללה פון וואס מ'האט אויף איר געלייגט, און זי האט אנדערע פראבלעמען, הריון, גידול בנים, איז דער מאן איז דער קעניג און קלאמפערשטן, די פרוי איז סעקענדערי, זי שלעפט זיך נאך. ס'קומט אדער נאכן לאחר מאה ועשרים ווען מ'האט אפגעדינט אויף די וועלט. און מ'האט איינגעהאלטן הלכות נידה, מ'האט געברענגט קינדער אויף די וועלט, מ'האט זיי אויפגעצויגן ערליך, מ'האט געדאוונט, מ'האט געלערנט, מ'האט געטון אלעס וואס מ'ברויך, ווער איז אינ'אמת'ן די העכסטע פון די גאנצע זאך? די נקבה איז העכער פונ'ם זכר. יעצט, דא אויף די וועלט איז חוה ק זכר חובק את הנקבה, אבער ווען ס'קומט צו יענע וועלט איז גאר פארקערט, די נקבה איז חובק דעם זכר, ווייל ווען נישט די נקבה מיט איר יראת שמים און מיט איר אפהיטן נידות מיט אלעם וואלט קיינמאל נישט געקענט צוקומען צו אזא זאך אז מען זאל קענען אהערברענגען אזא שיינעם דור, איז ווער איז אינאמת'ן די העכסטע פון דעם שטייסל? די נקבה און נישט די זכר, סאו די נקבה נעמט ארום דעם זכר, זי איז די העכסטע, און כ'רעד דערפון אביסל באריכות ווייל כ'וויל זאלסט וויסן.

דאס איז געקומען פון איין מקור, ס'איז צוטיילט געווארן צוויי נשמות, זכר נקבה, אויף די וועלט סטראגלט מען איז א זכר חובק את הנקבה אבער אויף יענע וועלט די נקבה חובקת את הזכר, עניוועי, איז יעצט עמיר גיין דא ווייטער וואס דא טוט זיך, אמר ליה ר' בנאה, האט ר' בנאה געזאגט פאר אליעזר זיל אימא ליה בנאה קאי אבבא, גיי זאג אז בנאה איז דא, שטייט דא ביי די טיר. בקיצור, איז ער בעט רשות ער זאל אריינגיין. האט אליעזר אזוי געטון, ואמר ליה האט אברהם אבינו געזאגט פאר אליעזר ליעול, ער קען אריינקומען, מידע ידיע, ס'איז א באוויסטע זאך, דיצר בהאי עלמא ליכא, אז אויף די וועלט איז דא א יצר הרע, אבער אויף יענע וועלט איז שוין נישט דא קיין יצר הרע און ס'איז נישט דא קיין תאוות, איז דאס וואס ער זעהט אז ס'איז גאני בכנפה דשרה וקא מעיין ברישיה, אז ער ליגט צווישן די ארעם פון שרה און שרה באקוקט אים זיין קאפ, דאס איז נישט קיין שום מיין, דא איז נישט דא קיין יצר הרע, איז דארף מען נישט זיין בצניעות. עייל איז ער אריינגעגאנגען עיין ער האט באקוקט ונפק ער איז ארויס ער האט אויסגעמאסטן וויפיל די מידה די מאס פון די מערת המכפילה איז און ער איז ארויס יעצט כי מטא למערתא דאדם הראשון ווען ער איז געקומען צו די מערה פון אדם הראשון און ער האט געוואלט אריינגיין אויסמעסטן איז ארויסגעקומען א בת קול און ער האט געזאגט נסתכלת בדמות דיוקני דו קענסט קוקן דעם דמות

נישט קיין חילוק צו אויבן און אונטן, צו אין ביידע זייטן איינס לעבן ס'אנדערע. אמר ר' בנאה זאגט ר' בנאה בהיותי מחוץ למערה של אדם הראשון, ווען איך בין געווען דרויסן פון די מערה פון אדם הראשון הסתכלתי בשני עקביו האב איך געקוקט אויף זיינע פיס והיו ודומים לשני גלגלי חמה ס'איז געווען אזוי ווי צוויי גרויסע גלגלים פון די זון.

ער האט געזען יעקב אבינו האט ער שוין נישט געדארפט קוקן אויף אדם הראשון. שוין, נאכדעם ברענגט די די גמרא נאך א מעשה אז ס'איז געווען א כישוף מאכער וואס ער פלעגט אויפגראבן די טויטע און ער האט עס אויסגעטון פון די תכריכים ווען ער איז געקומען אויף די מערה פון ר' טובי' בר מתנה האט ער אים געוואלט אויסטון די קליידער האט ר' טובי' אים אנגעכאפט די בארד און מ'האט נישט געקענט לויז מאכן האט מען גערופן אביי'ן ווייל דער כישוף מאכער איז געווען א שטאטס מאן פון דעם אביי'ן. ער איז געווען פון די זעלבע שטאט ווי אביי'ן האט ער אים גערופן. איז בקיצור איז למעשה איז ער געגאנגען און אביי איז געקומען און ער האט געבעטן אז ר' טובי בר מתנה זאל אויסלאזן די בארד און ער האט עס אויסגעלאזט, א יאר ארום האט ער עס נאכאמאל געטון דער כישוף מאכער און דעמאלטס איז געקומען אביי האט נאכאמאל געבעטן אז ער זאל אים אפלאזן דעם כישוף מאכער, בקיצור ער האט אים נישט אפגעלאזט מען האט געמוזט אפשניידן די בארד. שא. נאכדעם ברענגט די גמרא נאך א מורא'דיגע מעשה פון ר' בנאה'ן, אז ס'איז געווען א מענטש וואס ער איז געווען א שכיב מרע, ער איז שוין געשטאנען, מ'זאגט, אויף צו שטארבן, און ס'איז געווען דארטן, דאס ווייב איז געווען דארט מיט א טאכטער, און די קינדער האבן געהערט ווי די ווייב האט געזאגט פאר די טאכטער, פארוואס לאזטו דיך נישט אפ פון די שמוציגע דרכים, פון די נישט צניעות'דיגע, דו לויפסט ארום מיט אנדערע מענער, זאגט ער, זעסטו, איך האב אויכעט געטון דאס מיין גאנץ לעבן, און איך האב צען קינדער, און יעדער מיינט אז דאס איז פון דיין טאטען אבער ס'איז נישט אמת ס'איז נאר דא איינער וואס ער איז פון דיין טאטען די איבריגע זענען פון די גאס שטעל דיר פאר בקיצור מ'האט דאך אבער נישט געוויסט ווער און מ'געקומען צו צו ר' בנאה האט ר' בנאה געזאגט יעדער זאל נעמען א אן ערבה און ער זאל גיין קלאפן אויפן טאטענס קבר פארוואס ער האט געטון אזאלעכע זאכן בקיצור ס'איז געווען איינער וואס ער איז נישט געגאנגען קלאפן האט ר' בנאה געזאגט זעסט דאס איז ער. ער איז דער עכטער זון, ווייל אן עכטער זון קלאפט נישט אויף א טאטנ'ס קבר, מיינט צו זאגן מיט נישט קיין דרך ארץ. סוף איז געווען אז מען האט אונטערגעקויפט די באהערדע און מען האט איינגעזעצט אין דזשעיל ר' בנאה'ן ווייל ער האט מוציא ממון געווען שלא בעדים. עס ברענגט דארט די גמרא א גאנצע אריכות אז. דער סוף איז געווען אז דער גרויסער פרץ האט געזען וואס פאר א חכם דער רבי בנאה איז, האט ער אים ארויסגעלאזט און ער האט געזאגט יא אז דו מעגסט מוציא זיין ממון שלא בעדים. דאס איז די סוגיא פון רבי בנאה. יעצט בנוגע פאר אונז וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם שמועס איז אז דא געפין מיר אונז א מורא'דיגע זאך אז נאך הונדערט און צוואנציג יאר וואס געשעט? נישט אז א זכר איז חובק את הנקבה, נאר מיר געפינען גאר גאנץ אן אנדערן צוגאנג, מען זעהט אז אז אברהם איז געווען גאני בכנפה דשרה, אברהם איז געלעגן אין די פליגל דאס מיינט שרה האט אים ארום גענומען אזוי ווי רש"י זאגט וקא מעיין ברישיה און זי האט באקוקט זי האט מעיין געווען אין זיין קאפ יעצט. כ'האב ענק שוין געזאגט כאטשיג דאס איז סודות התורה, וויבאלד אבער מ'נוצט עס פאר נישט נאר סודות התורה, פאר הלכה, האב איך עס פארציילט באריכות, און איך גיי יעצט צוקומען צו די הלכה'דיגן פונקט. אויסער דעם וואס כ'האב שוין מסביר געווען אז יעדער אינגערמאן וואס ער לויפט ארום און הי ביטרעיס היז ווייף גייט האבן א סיריעס פראבלעם, ווייל ווען מ'איז געשטארבן בלייבט מען שוין טויט אויף אייביג, ביז פארשטייט זיך. מ'וועט אויפשטיין תחיית המתים, איז למעשה איז דער צער גייט זיין א צער אויף א לאנגע צייט, איז במילא וויל איך אז דער עולם זאל כאפן אז ס'איז נישט קיין דזשאוק צו טשיטן אויף א ווייב אפילו מ'האט דיך נישט געכאפט, דער אייבערשטער האט דיך געכאפט, מאל אז מ'כאפט אויף די וועלט און מ'קומט אפ איז גרינגער ווי ווען מ'כאפט אויף יענע וועלט, ווייל דארטן, אזוי זאגט רבי אליעזר הגדול, שכעסו כעס עולם, דעם אייבערשטנ'ס כעס איז אן אייביגער כעס. און מיט דעם וועט אונז אויך פארשטיין פארוואס אין מסכת יומא שטייט אז מען האט געוויזן אז די כרובים זענען געווען ארומגענומען, זאגט רש"י, כזכר חובק את הנקבה, ווייל דאס איז אויף די וועלט איז דער זכר ער איז די פראנט ראנער, אבער אויף יענע וועלט איז גאר די נקבה די פראנט ראנער, קען יו עמעדזשין דיס? יעדער דארף אנהייבן צו רעספעקטן די פרוי וואן טיים וועט זי זיין די פראנט ראנער. דא איז נאר א צייטווייליגע וועלט דארטן איז אן אייביגע וועלט. און זי וועט זיין די פראנט ראנער עניוועי. יעצט אזוי, די רי"ף אין די תשובות אין סימן שי"ג זאגט אז די גאנצע זאך פון ר' בנאה ס'איז געווען פשוט א חלום, ער האט זיך געחלומט, ווייל אין ריאליטי איז נישט אזוי, אזוי האלט די רי"ף. יעצט

וואס די ענינים זענען פון וואס מען רעדט דא ביי די מערת המכפילה. יעצט למעשה אין אבן העזר סימן כ"א איז דא א גאנצע מחבר מיט זיבן סעיפים אז מען דארף זיך מרחק זיין פון עריות, און מען מוז זיך מרחק זיין פון נשים מאוד מאוד, מען טאר נישט ווינקען צו זיי, און מען טאר נישט לאכן און מאכן חוזק און געלעכטער, מען טאר נישט קוקן אין שיינקייט פון א פרוי. אפילו א מיסע אויך נישט און מען טאר נישט שמעקן אירע בשמים איז אויך אסור און מען טאר נישט קוקן אויף פרויען וואס זיי שטייען ביי דעם וואשן פון די וועש און מען טאר נישט קוקן אויף די פרויענישע געפארבטע קליידער אויב טאמער קען ער זיי אפילו עס איז נישט אנגעטון אויף איר למשל מען הענגט אויס די וועש דעמאלטס קען ער אויכעט מהרהר זיין טאמער באגעגנט ער א פרוי זאל ער זיך רוקן אין די זייט זאל נישט נאכגיין נאך איר און ער זאל גיין פאראויס און שנעל אנטלויפן זאל נישט אדורך גיין די טיר פון אן אשה זונה אפילו ברחוק ד' אמות. און ווען איינער קוקט אויף באצבע קטנה של אישה איז אזוי ווי ער קוקט במקום התורף, און מען טאר נישט הערן א קול פון זינגען פון א פרוי, און אזוי שטייט אין שלחן ערוך די גאנצע זאך. שוין, יעצט נאכדעם שטייט אין סעיף ה' מען טאר זיך נישט משתמש זיין מיט א פרוי, סיי א גדולה סיי א קטנה, סיי א שפחה סיי א משוחררת, זאל ח"ו אויב קומען צו אן עבירה. בקיצור, יעצט לאמיר גיין דא ווייטער. יעצט זאגט דא דער מחבר וואסערע מין זאך טאר מען זיך נישט באדינען, זאגט ער אז.

מעיין ברישיה כשיושב דעמאלטס אפשר דמותר. ס'טייטש אזוי, ס'איז געווען צוויי זאכן מיט אברהם און שרה, איינס איז אז אברהם איז געווען בכנפה דשרה, און די צווייטענס אז ס'איז געווען מעיין ברישיה, די צוויי זאכן. זאגט יעצט די דרישה אז די זאך פון מעיין ברישיה איז נישט עק וועלט, דאס מעג, בכנפה דשרה, דאס איז געווען ווי מ'זאגט אן ענין פון חיבה, און אויף דעם מוז מען זאגן אז ר' בנאה איז געווען א גאר א גרויסער צדיק, און במילא האט מען אים געקענט אריינלאזן אפילו אין אזא צייט. יעצט איז דאס וואס כ'האב אנגעהויבן מיט די רשי, וואס רשי זאגט אז ר' בנאה. אדם גדול וחשוב היה, לפיכך ניתן לו רשות להכנס בקברי צדיקים, מ'האט אים געגעבן א רשות, אבל אחר לא אן אנדערע טאר נישט, ווייל די גרויסע צדיקים האב איך נישט מורא פאר קיין הרהור. איז יעצט. דער רשבא וואס כ'האב ענק געזאגט, תשובת הרשבא, איז א מורא'דיגע לאנגע שיינע תשובה, ס'איז אין חלק א' אין סימן תי ח, ברענגט דער רשבא אז ער ברענגט אז אין דער ריף שרייבט ער אז ס'איז געווען א חלום, איז זאגט ער אזא לשון, ס'איז אסאך בעסער ווען ער זאגט ווען גארנישט און ער דרש'נט נישט די סוגיא, ווי צו זאגן אז. אזא גרויסע הייליגע זאך, א מעשה פון ר' בנאה מיטן אברהם אבינו, מיט אליעזר עבד אברהם, דאס איז גאר געווען א חלום? חס ושלום זאגט ער צו זאגן אז דאס איז געווען א חלום. יעצט אין אגרות משה, יורה דעה חלק ב', סימן קמ ז, איז ברענגט ער צו דארטן דעם נמוקי יוסף, און ער פרעגט א קשיא, אז לכאורה די גאנצע פרשה פון ר' בנאה רעדט מען דאך אויף בעולם הזה ווי ס'איז דא א יצר הרע, נו וויאזוי דעמאלטס אברהם אבינו געקענט אריינלאזן ר' בנאה אין א פלאץ ווי מ'וועט זען זאכן וואס על פי שולחן ערוך טאר מען נישט זען? איז ענטפערט ער א מורא'דיגע זאך, ס'איז אין יורה דעה חלק ב' סימן קמ ז, אז וויבאלד ר' בנאה האט געוואוסט אז. אברהם און שרה זענען שוין נישט אויף דעם עולם, און ממילא דאס גאנצע וואס זי איז מעיין ברישיה צו בחיקה, דאס איז נישט אלץ תאוות מיט זנות, דאס איז געוואלדיגע, אזוי ווי דער מהרל זאגט, די התאחדות האמיתית פון די נשמות פון אברהם און שרה און וואו זיי זענען געווען פאר זיי זענען נאך אראפגעקומען אויף די וועלט, און מען האט אויך געוואוסט אז ר' בנאה איז געווען א גרויסער צדיק, האט מען נישט געדארפט חושש זיין אז. ס'וועט זיין ווי מען זאגט א פראבלעם. איז על כל פנים צו וואס האב איך צוגעברענגט די גאנצע זאך, ווייל פון דעם לערנט מען ארויס אסאך הלכות, אבער וואס איך וויל באמת פון דעם איז אז מען זאל ארויסלערנען, רבותי, דו גלייבסט אז א שידוך איז מן השמים? זייער פיין. דו גלייבסט אז נאך נאכן טויט גייט מען אויף יענע וועלט און ס'קומען זיך צוריק נאכאמאל די נשמה אינאיינעם? זייער פיין. זאלסטו איין זאך געדענקען. טשיט נישט אויף דיין ווייב ביקאוס דעמאלטס עט נישט זיין דער זעלבער אחדות וואס איז געווען פון פאר סאיז אראפ געקומען ביז נאכדעם סעט דיר זיצן דארטן אינמיטן אדער אן אשת איש אדער א גויטע אדער נאך אזאלעכע פראבלעמען יעצט די ריף וואס ער זאגט סאיז נאר געווען א חלום איז אין סימן שי ג און די רשבא וואס ער זאגט אז סוואלט ווען בעסער געווען ווען ער זאגט גארנישט דאס איז אין די לאנגע תשובה אין חלק א'. תי"ח. עניוועי, וואס איך וויל צוקומען דערצו איז, הגם דו מיינסט דיך אז דו ביסט יעצט די באלעבאס, דו מיינסט דיך כזכר החובק את הנקבה, ליטל דו יו נאו אז די פרויען זענען די פראנט ראנער אין עולם הבא, און אין די אלע קדושות וואס זיי האבן זיך אפגעהיטן, וואס זיי האבן מקריב געווען, א האלבן חודש פארן אייבערשטן, זיי זענען באמת די וואס זיי גייען באקומען באצאלט דעם אמת'ן שכר, ווייל זיי זענען זיך די גרעסטע מוסרי נפש. יעצט ווען א פרוי זעט אסאך מאל דער מאן וויל נישט האלטן טהרה צו כדומה זאל זי זיך נישט לאזן, זי זאל זיך נישט לאזן אז זי זאל פארשמוצט ווערן אין עבירות פונעם מאן. שוין, א גוטן שבת.